אונז זענען דא ממשיך מיט אברהם וואס קומט ארויס פון מצרים, אזוי ווי די ערשטע כלל אז אלעס וואס אונז לערנען ביי אברהם אבינו און בכלל אין פרשת בראשית איז גע וויי זאכן וואס אונז דארפן קומען צו מסביר זיין צו פארשטיין וואס גייט געשעהן ווייטער, איז קודם די ערשטע זאך וואס הייבט זיך אן איז א וויכטיגע זאך אז ס'איז דא געווען קומען איינער מיט אברהם וואס האט געהייסן לוט, יעצט לוט אזוי ווי אונז גייען זעהן אסאך שפעטער, אונז האלטן נאכנישט דארט ביי די מעשה, איז בעצם די זיידע פון די פעלקער וואס הייסן עמון און מואב. עמון און מואב זענען איינע פון אונזערע נענסטע שכנים אין ארץ ישראל, און אונז האבן זיי אויכעט אביסל די מערסטע פיינט, פאר פארשידענע סיבות, און בעיקר ווייל ווען אונז זענען די צווייטע מאל ארויס פון מצרים, האבן זיי זיך נישט געווען שיין צו אונז, זיי האבן אונז נישט אדורכגעלאזט, זיי האבן אונז נישט מקדם געווען בלחם ובמים, אזוי ווי ס'שטייט שפעטער אין ספר דברים, דא איז די ערשטע מאל וואס דאס איז געשען ממש, אברהם אבינו קומט ארויף פון מצרים, און ס'הייבט זיך אן א מעשה מיט לוט. און לכאורה אין די מעשה זעט מען אזוי ווי ס'שטייט אויך אין ספר דברים כי לבני לוט נתתי את ער ירושה. דאס הייסט דא אלעס דרייט זיך ארום איינע פון די גרויסע זאכן וואס דרייט זיך ארום די מעשה פון אברהם איז די הבטחת הארץ. יעצט אברהם איז געקומען מיט לוט און למעשה די אייבערשטער האט געזאגט לזרעך אתן את הארץ הזאת מיינט עס אויכעט לוט די ערשטע מאל? כ'ווייס נישט. אבער על כל פנים דא שטייט אז א לוט האט זיך אליינס אוועק געגאנגען ער קען נישט האבן קיין טענות אויף פארוואס ער איז נישט אין ארץ ישראל ער איז אליינס אוועק געגאנגען עס איז געווען א מריבה צווישן רועי מקנה אברהם און רועי מקנה לוט און אברהם אבינו האט געזאגט פאר אים קוק עס איז א גרויסע לאנד הגם עס איז נישט באמת געווען זיינס אזוי ווי עס שטייט קלאר שוין צווייטע מאל והכנעני אז בארץ והכנעני והפריזי אז בארץ אבער על כל פנים עס זעט אויס אז עס איז געווען פלאץ פאר זיי אויך זיי האבן זיך אן עצה געגעבן מיט די כנענים עס שטייט נישט זעהן די נעקסטע פרק שטייט נישט אז אברהם אבינו האט זיך געשלאגען מיט די כנעני, געווען בשלום מיט יעדע איינער ונברכו בך כל משפחות האדמה אברהם אבינו האט נישט געהאט קיין מחלוקת לפחות נישט בגלוי מיט ביז דערווייל מיט קיינער נישט. זאגט ער פאר לוט קוק נעם א צווייטע פלאץ גיי רעכט אדער לינקס און לוט האט זיך אליינס געטשוזט וירא לוט את כל קל ק וישא לוט את עיניו וירא את כל ק ק ככר הירדן האט ער גענומען מצרים דעי פלאץ דעי סדום און למעשה לוט עד היום הזה וואוינט אין סדום, נישט ממש אין סדום, ס'איז חרוב געווארן אבער אביסל ווייטער, די אנדערע זייט פון די ים המלח, דארט איז עמון און מואב. איז דאס איז די ערשטע מעשה פון די חלוקה, בעצם שטייט דא סיי פארוואס אברהם אבינו ווי האט זיך אנגעהויבן אברהם אבינו האט גענומען די לאנד, אזוי ווי די אייבערשטער אחרי הפרד לוט מעמו זאגט ער אים קלאר די הבטחה מן המקום אשר אתה שם את כל הארץ אשר אתה רואה דאס געב איך דיר, און מצד שני לוט האט גענומען די אנדערע זאך אזוי ווי ס'פירט זיך אויס די פסוק א מינוט פריער. אברהם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הכיכר ויאהל עד סדום דא הייבט שוין אן ווייטער א רמז ממש אזוי ווי א נאוועל ווען מען הייבט אן צו זאגן א זאך וואס דו פארשטייסט נישט וואס קומט דא אריין און וועסט קוקן ווייטער וועסטו אנהייבן צו פארשטיין ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד מיטאמאל שטייט דא עס קומט נישט דא אריין אין די מעשה די סדום איז נישט געווען אזא גוטע און וואוילע שטאט ס'איז געווען רעים וחטאים וויאזוי איז דאס נוגע מען וועט זען א פרק ארום און אונז פארשטיין און שפעטער פארשטייט זיך אין פרשת וירא די מעשה פון מהפכת דארף מען פארשטיין פארוואס דאס דארף דא שטיין, אבער די ערשטע זאך דא רעדט זיך נאר פון די חלוקת הארץ צווישן אברהם און לוט, און די פרק פירט אויס נאכדעם וואס די אייבערשטער האט אים געגעבן די גאנצע לאנד, דאס הייסט נישט נאר ווי ער איז געווען פריער לכאורה אין בית אל אדער אין שכם, האט ער געגאנגען א דריטע פלאץ, ער איז געגאנגען צו חברון, וישב באלוני ממרא אשר בחברון און שפעטער ברוב צייט טרעפן אונז אים אין חברון, דארט האט ער געמאכט די דריטע מזבח, ס'איז שוין דא דריי מזבחות, שיסד אברהם אבינו אין דריי מקומות קדושים איינס איז די ערשטע אין שכם צווייטע איז נעבן בית אל ביים בית אל מים והעי מקדם און די דריטע איז אין חברון ויבן שם מזבח לה'. נאך א זאך וואס מ'קען אפשר זעהן אין די מעשה איז אברהם אבינו האט זיך נישט געשלאגן מיט קיינעם לפחות נישט ביז דערווייל אז לוט האט זיך געשלאגן ס'איז געווען א מריבה ער זאגט אל נא תהי מריבה ער וויל נישט זיין א מריבה ער איז געווען א גרויסע דיפלאמאט אברהם אבינו איז געווען איש החסד אויך אין די סענס א דיפלאמאט דו ווילסט זיך נישט שלאגן דו ווילסט זיך שלאגן גיי אוועק, ס'איז דא גענוג גרויסע וועלט פאר יעדעם איינעם, גיי אין די אנדערע זייט וועסט זיך נישט שלאגן. דאס איז איין זאך וואס אונז זעען דא, מ'גייט עס זען שפעטער אויך, אז אברהם אבינו זוכט זיך נישט צו שלאגן, אפילו ווען ער שלאגט זיך יא, איז אלעמאל אזוי בלית ברירה. די צווייטע זאך איז, א וויכטיגע זאך אפשר פאר די המשך, פארשידענע חלקים אין די תורה,

וואס מ'דארף נישט ארבעטן, און אזוי איז געווען סדום, פאר מהפכת סדום איז געווען אזא פלאץ, ס'איז געווען פייכט, ס'איז געווען אזא טייך, ס'איז געווען די ים המלח ווי ס'איז אפשר יעצט, און דארט האט מען נישט געדארפט אזוי שווער ארבעטן, לכאו' וועגן דעם זענען זיי געווארן רעים וחטאים, ווייל מ'ארבעט נישט און מ'האט נישט קיין אחריות ווערט מען קאראפט. און די זעלבע זאך איז אין בארץ מצרים, ארץ מצרים איז געווען די נילוס, עולה ומשקה, דארט איז נישט קיין פלאץ, אזוי ווי ס'שטייט שפעטער, ארץ ישראל איז נישט אזוי, אברהם אבינו האט זיך הערט זיך אויס כמעט דא קלאר בוחר געווען אם הימין ואשמאילה בוחר געווען די חלק פון ארץ ישראל ס'הייסט נישט די עבר הירדן נישט די כיכר הירדן ווי דארט איז געווען כגן השם ס'איז געווען גרינגער צו לעבן נאר דווקא די שווערערע פלעצער די פלעצער אין די בערג די פלעצער ווי מ'דארף מתפלל זיין פאר רעגן דארט האט זיך אברהם אבינו אויסגעקליבן צו וואוינען דאס איז די חילוק פון אברהם און סדום.